ס'איז געווען א מעשה מיט עטליכע יאר צוריק, איז געווען א פארפאלק, א מאן מיט א פרוי, און וואס די פרוי איז געווען געשוואנגערט, זי איז געווען בהריון, און די הריון איז שוין געווען מתקדם, זי האט געהאלטן שוין ביים סוף פונעם הריון, דעם לעצטן חודש, און מ'איז געגאנגען צו זען ביים דאקטער, דער דאקטער האט בודק געווען און דער דאקטער האט געזאגט אז די קינד געפינט זיך אין א מצב וואס איז זייער א קאמפליצירטע מצב אין א מצב של סכנה און זי דער דאקטער האט געזאגט אז די מצב איז אזוי שווער ווי דער קינד געפינט זיך אין דעם אופן ווי אזוי עס איז פארדרייט אז זיי זעען נישט מ'זאל קענען ראטעווען דעם קינד. און אויב מען וועט וועלן ראטעווען דעם קינד קען זיין גאר א סכנה פאר די מאמען, רחמנא ליצלן, ס'איז א מצב וואס אויב מען וויל ראטעווען דעם מאמען וועט מען רחמנא ליצלן דארפן פארלירן דעם קינד, און אויב מען וועט וועלן ראטעווען דעם קינד וועט מען רחמנא ליצלן. פארלירן די מאמען איינס פון די ביידע, און די דאקטוירים האבן אלע, מ'האט געגאנגען צו איין דאקטער, צו א צווייטן דאקטער, מ'איז ארום געגאנגען צו די גרעסטע מומחים אין דאקטוירים, און אלע האבן געזאגט די זעלבע זאך אז אז דער מצב איז טאקע אזוי ביטער, יא, ס'איז אדער מ'ראטעוועט דעם קינד און מ'פארלירט די מאמע רחמנא ליצלן, אדער מ'ראטעוועט די מאמע און מ'פארלירט דעם קינד, נו, בצר להם, זיי האבן געזען אז מיט אלע דאקטוירים מען קען נישט געפינען קיין טראפן קיין ישועה, זיי זענען אנגעהויבן גיין צו צו צדיקים און צו כל מיני גדולי ישראל, און קיינער האט נישט געקענט געבן קיין א הוראה ברורה, קיין הבטחה ברורה ווי אזוי זאל מען צוגיין צו דעם ענין. און די צייט ווערט נענטער, ס'גייט אריבער די טעג, און מ'האט געדארפט נעמען א החלטה וואס טוט מען. און ביז איינער פון די גוטע פריינט אדער פון די רבנים וואס האט זיך מתייעץ געווען האט ער געזאגט צו דעם יונגערמאן אז פארוואס זאלסטו נישט אפשר גיין בעטן א ברכה ביי דעם לובאוויטשער רעבן נו שרייב א בריוו און בעט ביים ליובאוויטשער רבין ער זאל דיר געבן און זאגן וואס צו טון און ווי צו טון האט דער אינגערמאן געזאגט ער האט מודה געווען על האמת אז באמת ער איז א איד וואס עד היום הזה איז נישט נאר אז ער איז נישט קיין ליובאוויטשער חסיד נאר ער איז גאר פארקערט ער איז נאך בעבר אלס א יונגער בחור האט ער געטון כמה וכמה עניינים וואס זענען געווען יא, אלץ וואס ער האט פלעגט מזלזל זיין און מבזה זיין, יא, ספעציעל אין די אין די אין די כתבים, אין די בריוו, אין די שיחות, פון וואס ער פלעגט ער פלעגט ער פלעגט דאס מבזה זיין און מזלזל זיין, ווי קען ער קומען איצטער גיין און און שרייבן און בעטן א ברכה בשעת ער האט זיך געפירט באופן כזה? האט ער אים געזאגט אז ער זאל שרייבן א בריוו און בעטן מחילה פון דעם וואס ער האט געטון בעבר, און דערנאך זאל ער דערציילן זיין סיפור הדברים און בעטן א ברכה און א עצה וואס צו טון. און כך הוה, דער אינגערמאן האט זיך אוועקגעזעצט שרייבן א בריוו, און ער האט געשריבן, דערציילט זיין הנהגה ווי ער האט זיך געפירט בעבר, עניינים בלתי רצויים, און ער האט געבעטן מחילה, און שפעטער האט ער דערציילט די מצב פון זיין פרוי מיטן דאקטער מיט אלע עניינים, וואס די דאקטוירים זאגן אז מען איז אדער די קינד אדער די מאמען און מען ווייסט נישט וואס צו טון און ווי צוגיין צו דעם, און ער בעט דעם רבי'ן מען זאל אים געבן א עצה ווי אזוי צו צוגיין, ער איז שוין געווען ביי כל מיני דאקטוירים, ער איז געווען ביי כל מיני רבנים, און ער האט נישט קיין מסקנא וואס זאל מען טון, און ער האט געשיקט דעם בריוו צו דעם ליובאוויטשער רבי'ן.

אין די לעצטע יארן פלעגט זיין דער סדר ביים רבי'ן אז פלעגט זיין זייער קורצע ענטפערס, קורץ און שארף, איז דער ענטפער געווען פון דריי נקודות. אין די ערשטע נקודה האט ער געשריבן, דער רבי געשריבן אז בנוגע בקשת מחילה, ער האט עס נישט צו טון מיט אים, דאס איז א ענין פארבונדן מיט רבותינו נשיאינו נשיאי חב"ד, און ער זאל בעטן מחילה ביי זיי ווי זיי זאלן אים מוחל זיין. די צווייטע נקודה בנוגע דעם ענין פון בקשת הברכה, יא, בנוגע דעם מצב פון די, פון די, פון די פרוי און פון דעם הריון, האט דער רבי געשריבן, לא ישמע לדברי הרופאים כלל. און צוגעשריבן א דריטן סעיף, אז די לידה וועט זיין אלץ ווי עס דארף צו זיין, און אלע עניינים זאל זיין בשעה טובה ומוצלחת. און כמובן, בניסים גמורים האט זיך אלץ איבערגעקערט, און די לידה איז געווען ברוך השם, די מאמע איז געזונט, און די קינד איז געווען געזונט, און דער סיפור האט אט דער יונגערמאן דערציילט אין דעם שלום זכר, דארט איז געווען א גרויסער עולם פון פון א ריבוי פון אידן פון כמה וכמה קהילות און ער האט דערציילט דעם סיפור ברבים. דעם ענין פון א מקור פון מחילה. געפינען מיר אין פרשת ויחי אין דעם סיפור הדברים אין דעם יחס מיט יוסף הצדיק מיט זיינע ברידער געפינען מיר אין היינטיגע פרשה זייער אינטערעסאנט נאך דעם וואס איז שוין פארגעקומען פרשת וישב מקץ ויגש און ס'איז שוין געווען די ברידער האבן זיך געטראפן מיט יוסף'ן, און זיי האט שוין געלעבט זיבעצן יאר צוזאמען מיט יעקב אבינו ויחי יעקב בארץ מצרים די בעסטע יארן, און שפעטער איז געווען אז יעקב אבינו איז נסתלק געווארן, דערציילט די פרשה אז נאכדעם וואס מ'איז צוריק געקומען פון באגראבן יעקב'ן, האבן די שבטים זיך דערשראקן.

איז אויפן וועג צוריק איז מען דורך געגאנגען אויף דעם בור וואס דארטן האט מען יוסף'ן אריין געווארפן, און בשעת יוסף האט געזען דעם בור האט יוסף הצדיק געזאגט ברוך שעשה לי נס במקום הזה, און בשעת די שבטים האבן דאס דערזען האבן זיי געזאגט איינער צום צווייטן אה מען זעט אז ער געדענקט, ער געדענקט די אלע פרטים, און דאס האט ביי זיי מעורר געווען דעם פחד אז אפשר איצטער נאך די הסתלקות פון יעקב אבינו, וועט ער נעמען איצטער ביי זיי און נתעורר ווערן ביי אים צוריק יא די אלע זאכן וואס זיי האבן זיך געפירט צו אים אין אזא מין אופן וואס זיי האבן פארקויפט אויף אזא מין אופן וואס זיי האבן נישט רחמנות געהאט אויף אים ווי די פרשה זאגט פריערט אין פרשת מקץ התחננו אלינו ולא שמענו איז דער הרגש דער געפיל און דער צער און דער כעס וועט ערשט ארויסקומען ביי יוסף'ן און ער וועט נעמען ביי זיי נקמה און דערפאר שטייט אין די פרשה אז די ברידער האבן זיך צוזאמען געקומען און זיי האבן גערעדט צו יוסף הצדיק און זיי האבן געזאגט אביך צוה לפני מותו, ער האט דיך געבעטן אז מען דארף ס'זאל זיין אחדות, און ער זאל אונז מוחל זיין, אנא שא נא פשע עבדי אלוקי אביך, יא, זיי אונז מוחל אויף אונזער חטא. און נאך דערויף האט יוסף געוויינט בשעת זיי האבן גערעדט צו אים אין דעם אופן, און יוסף האט זיי געזאגט אל תיראו, התחת אלוקים אני. און ער האט ממשיך געווען זאגן אתם חשבתם לרעה אלוקים חשבה לטובה למען יא עשה כיום הזה להחיות עם רב אז דער גאנצער ענין וואס איז דא געווען איז הגם איר האט געהאט שלעכטע מחשבות אין דעם ענין פון דעסטוועגן אלוקים חשבה לטובה און מיט דעם האט ער זיי מנחם געווען וידבר אליו וינחם על לבו און ויכלכל יוסף האט זיי געגעבן צו עסן צו טרינקען און זיי און ער האט זיי געגעבן די אלע זאכן מתוך הרחבה און ער האט זיי מוחל געווען בלב שלם וואס דאס איז דער סיפור וואס געפינט זיך אין היינטיגע פרשה און ווי דער זוהר זאגט אויף דעם אז דער גאנצער סיפור הדברים וואס דערציילט די סדרה די פרשה דערציילט אונז דער גאנצער סיפור פון מכירת יוסף איז כדי אז מיר זאלן פון דעם אויסלערנען א הוראה ווי אזוי דארף זיין דער ענין פון מחילה? אז א מענטש דארף זיך אויסלערנען פון יוסף עם אחיו אז הגם אז זיי האבן זיך געפירט צו אים אויף א שלעכטן אופן, און די אלע פרטים פון מכירת יוסף וואס איז געווען פארגעקומען, און פון דעסטוועגן יוסף האט זיי מוחל געווען בלב שלם, און ער האט זיי נישט נאר מוחל געווען, נאר וואס ער האט זיי נאך אדרבה וינחם אותם וידבר על לבם, און ער האט זיי געגעבן ויכלכל אותם, יא ער וואס הם גמלו רע והוא גמלם טובות ער האט זיך געפירט מיט זיי אויף א גוטן אופן און דאס איז וואס מ'דארף ארויסלערנען פון יוסף עם אחיו וואס לכאורה דא דארף מען פארשטיין וואס מ'דארף פארשטיין וואס בפשטות איז נאך נישט פארשטאנדיק יא ווי קען מען זאגן אז דער גאנצער סיפור פון יוסף עם אחיו איז געווען נאר פאר דעם פרט צו ארויסלערנען אט די הוראה בפרט דארף מען פארשטיין ווי שייך צו מאנען ביי יעדער אידן זאל זיין אין די מדריגה פון יוסף הצדיק. לכאורה יוסף הצדיק איז געווען יוסף הצדיק, ער איז געווען איינער פון די י ב שבטים שבטי י ק, און פון זיי גופא איז ער געווען דער אחד אחיך, דער אחד דער מיוחד שבשבטים, נזיר אחיו. יוסף איז געווען צדיק יסוד עולם, ער איז געווען יוסף הצדיק. איז זאגן אז יעדער איד יעדער איד קען נעמען א הוראה זיך לערנען פון יוסף הצדיק, ווי קען מען זיך לערנען פון יוסף הצדיק, יא, אזא הויכע מדריגה פון קענען, יא, מוחל זיין און מוותר זיין און נאך נאך נישט נאר דאס, נאר אפילו חייבים זיי גומל גומל זיין טובות, דאס איז אינגאנצן היפך הטבע. דערנאך דארף מען פארשטיין בגופו של דבר וואס איז דער ביאור וואס יוסף הצדיק האט געזאגט זיינע ברידער, לכאורה. ער אליין זאגט ס'איז דאך אתם חשבתם רע. דאס הייסט אז די ברידער האבן זיך געפירט צו אים אויף א שלעכטן אופן, און זיי האבן געשטעלט, זיי האבן זיך געפירט צו אים אויף א שלעכטן אופן, און און זיי האבן געטאן א שלעכטע זאך צו אים. איז במילא וואס וועט דאס העלפן צו אראפנעמען יוסף'ס קפידה און יוסף'ס כעס אדער יוסף'ס הרגש הטינא ושנאה וואס ער האט געהאט פאר זיינע ברידער וואס זייער הנהגה זיי האבן געטאן? ווייל אלוקים חשבה לטובה, דעם אייבערשטנ'ס חשבונות איז טאקע געווען חשבונות לטובה, אבער וואס האט עס צו טון מיט זיי? געפינט מען אין תניא א דבר נפלא, דער אלטער רבי אין תניא, וואס תניא איז דאך א ספר של בינונים, נישט קיין ספר של צדיקים, דער אלטער רבי האט דעם תניא געשריבן פאר יעדער אידן, געפינט מען אין תניא א דבר נפלא בשעת דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא אין די ערשטע פרקים איז ער מבאר אז ס'איז דא א צדיק ס'איז פארהאן א רשע און פארהאן א בינוני און די גאנצע תניא איז צו אויסלערנען ווי אזוי א איד און יעדער איד כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו ווי יעדער איד קען זיין א בינוני ווי ער זאגט שפעטער אין פרק י ד, מידת הבינוני איז מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשך, יעדער איד קען זיין און וויל זיין און קען אנקומען צו זיין א בינוני, מחשבה, דיבור ומעשה, אויף דורכפירן דעם רצון העליון. זאגט דער אלטער רבי אין פרק י ב, וואס דארטן דער אלטער רבי איז מבאר ווי אזוי און וואס איז די עבודה פון א בינוני, אז פון איין זייט מען מאנט נישט ביי אים ער זאל איבערמאכן זיין גאנצע נפש הבהמית, ער האט טאקע רצונות, ער האט תאוות, און פון דעסטוועגן איז בנגיעה צו מחשבה, דיבור און מעשה איז לא עבר ולא יעבור מעולם, ער שטייט שטארק אויף נישט לאזן דעם יצר הרע אריינקומען אין זיין גוף, אין זיינע איברים, אין זיין מחשבה, דיבור און מעשה. איז אין סוף פרק י ב זאגט דער אלטער רבי אט די ווערטער, וכן בדברים שבין אדם לחבירו, אז בשעת ס'קומט צו גיין צו דברים שבין חבירו, מיד שעולה לו מהלב למח, איזה טינא ושנאה חס ושלום, או איזה קנאה, או כעס, או קפידא ודומיהן. זאגט דער אלטער רבי, אז בשעת א איד קומט צו גיין אין דברים שבין אדם לחבירו, און ס'פאלט אים אריין אין מחשבה, מיד שעולה לו, און דאס איז א זאך וואס אפילו ביי א בינוני איז קען ער נאך נישט האבן אויף דעם קיין שליטה, ווייל די זאכן פון רגש שבלב זענען נאך נישט ביי אים נאך נישט נזדכך געווארן, נאך נישט אויסגערייניגט, ובמילא איז עולה לו מזמן לזמן פאלט אים אריין א הרהור, און ס'איז עולה לו מהלב למח א מחשבה פון טינא אדער שנאה אדער קנאה ק כעס או קפידא ודומיהם. זאגט דער אלטער רבי אז דער כח פון א בינוני איז ערשטנס אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, די ערשטע זאך איז, זייענדיג א בינוני וואס ער האט א שטארקע צוגעבונדנקייט א שליטה אויף זיין מחשבה דיבור ומעשה, לאזט ער נישט צו אטא די הרהורים אדער די מחשבות זאל אריינגיין ברצונו במוחו, דאס איז ערשטנס. דער אינו מקבלן כלל ברצונו במוחו, און נאכדעם זאגט ער, ואדרבה, ווי ער פירט אויס ווייטער אינעם המשך, יא, אז ער איז חיבה יתירה מודעת לו, ער איז זיך מתנהג, ער פירט זיך צו אטא דעם, אטא דעם חבר, צו אטא דעם אידן, אטא דעם וואס ער האט אויף אים א סיבה, און קען האבן א סיבה אמיתית, יעצט כדי צו זיין אויף אים בכעס אדער בקפידא וכיוצא בזה, איז אינו מקבלן במוחו ברצונו ואדרבה המוח שליט ומושל ברוח של ל לבו אז זיך פירן להיפך ממש להתנהג עם חברו במידת במידת חסד וחיבה יתירה מודעת לו ער פירט זיך מיט אים מיט א חיבה יתירה דאס איז נישט נאר אז ער לאזט נישט צוקומען מחשבות שליליות שלעכטע מחשבות וועגן דעם צווייטן נאר אדרבה ער פירט זיך נאך אים בחיבה יתירה מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לשלם לו כפעלו, נישט נאר אים צוריק געבן וואס קומט זיך אים, וואס אמאל קען זיין אז ס'קומט זיך אים אפילו על פי תורה, פון דעסטוועגן נישט נאר אז ער איז אים מוחל און ער גיט אים נישט צוריק לשלם לו כפעלו, נאר אדרבה לגמול לחייבים טובות, דווקא אטא די חייבים וואס יענער איז א חייב צו אים וואס האט זיך געפירט צו אים באופן כזה, איז נישט נאר אז ער אז ער גיט אים נישט צוריק און נישט נאר אז ער איז אים מוחל, נאר נאכמער ער לגמול לחייבים טובות, און דער אלטער רבי פירט אויס, אין א וכמו שכתוב בזוהר ללמוד מיוסף עם אחיו אז דאס דארף מען זיך אויסלערנען פון יוסף עם אחיו ווערט דאך דא ווערט טאקע די זעלבע שאלה וואס מ'האט געפרעגט דער ספר התניא איז דאך א ספר של בינונים כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו פרעגט זיך א קשיא ווי קומט מען צו קומען צו ווי קען מען צו קומען צו קומען צו גיין צו א איש פשוט א איד וואס ער איז נישט קיין צדיק ווי יוסף הצדיק און זאגן אים ער זאל נאכמאכן יוסף הצדיק נאר וואס דער ביאור איז טאקע ווי מען זעט אין די סדרה ווי יוסף הצדיק האט מסביר געווען צו די ברידער בשעת מען טראכט זיך אריין אין דעם עמק ההסברה וואס יוסף איז מסביר צו די ברידער דעמאלט קען מען פארשטיין ווי אזוי יעדער איד און מען דארף נישט זיין אין די מדריגה פון יוסף הצדיק, ווי יעדער איד, נאר מצד אמונה פשוטה אינעם אייבערשטן, און הנהגת העולם איז ביי דעם אייבערשטן, קען ער פועל זיין ביי זיך אז ביי אים זאל זיין אט די הנהגה, בין אדם לחבירו, אויף נישט נאר נישט צולאזן מחשבות פון שנאה וטינה חס ושלום, און נישט נאר ער זאל מוחל זיין אין חבר בלב שלם, נאר אדרבה זיך פירן נאך אים בחיבה יתירה מודעת לו. וואס איז די הסברה בזה? וועט מען דאס פארשטיין פון אן אנדערע ענין וואס שטייט אין תניא מער שפעטער אין אין איגרת הקודש פאראן א בריוו וואס דער אלטער רבי האט געשריבן בשעתו וואס איז געווען א זעהר א שארפע בריוו און דער בריוו איז דא אין איגרת הקודש אין תניא אין סימן כ ה וואס איז געווען טענות וואס מען האט געהאט אויפן תורת הבעל שם טוב צוואת הריב"ש יא האט דער אלטער רבי געשריבן א זעהר א רייכע בריוו להבין י

וואס דער בעל שם טוב איז מבאר דעם ענין פון לעולם השם דברך ניצב בשמים אז בכל רגע ורגע דער אייבישטער באשאפט יעדע פרט מחדש התהוות יש מאין איז יעדער ענין וואס קומט פאר אין וועלט איז דאך פון חיות אלוקי דאס איז פון דעם דבר הויה וואס איז מהווה ומחיה בכל רגע ורגע ובמילא איז דאך אלץ פון דעם אייבישטן אליין און אויב דאס קומט פון דעם אייבישטן אליין איז דאך זיכער כולו טוב און כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, יעדע זאך וואס דער אייבישטער טוט, איז טוט ער דאס לטב. גם זו לטובה, יעדער ענין וואס קומט מלמעלה, אין רע יורד מלמעלה, מלמעלה איז נישט שייך קיין ענין פון רע, און אלץ איז א ענין לטובה, און אפילו עניינים וואס קוקן זיך אויס דא למטה עניינים בלתי רצויים, ווי ווי ס'איז מבואר באריכות אין אנדערע ערטער אין תניא, אז אין דעם געפינט זיך טוב הנעלם, טוב הנסתר, און אדרבה דאס איז דווקא צו אויפהייבן דעם מענטשן דורך דעם וואס ער שטייט דורך די נסיונות וכו' ווי ס'איז מבואר אין תניא באריכות. איז בשעת א איד ווייסט אז אלץ נעמט זיך פון דעם אייבערשטן אליין, איז ווי קען דאס זיין אז בשעת ס'האט מיר פאסירט עפעס, א ענין בלתי רצוי, יענער האט זיך געטשעפעט מיט מיר, יענער האט מיר געזאגט א שארפע ווארט, אדער יענער האט מיר מזיק געווען אין ממוני וכיוצא בזה, גופי, זאל איך ווערן אויף אים ברוגז? ווי קען איך ווערן אויף אים ברוגז בשעת איך ווייס אז דאס איז אינגאנצן מלמעלה פונעם אייבערשטן? אויף דעם פרעגט דער אלטער רבי, איין מינוט, וואס הייסט? וואס הייסט צוגעהאנגען דעם אייבערשטן? דער וואס האט דאך געטאן דעם דבר בלתי רצוי, דער מענטש האט דאך בחירה חופשית, ער האט דאך געקענט בוחר זיין נישט טון די זאך, און ער האט בוחר געווען יא טון די זאך, איז במילא אויף דעם וואס ער האט בוחר געווען טון א שלעכטע זאך, איז דאס געווען בבחירתו, ווי זאגסטו אז ס'איז געקומען פון דעם אייבערשטן? אז דאס איז אין ר' ירא דלמעלה עס נעמט זיך פון דעם אייבערשטן אליין, בשעת דער מענטש וואס האט געטאן דעם נזק, ער האט געהאט א בחירה און ער האט בוחר געווען ברע חס ושלום אויף טאן דעם נזק. זאגט דער אלטער רבי, עס איז צוויי באזונדערע דינים, עס איז צוויי באזונדערע זאכן, עס האט נישט קיין שייכות איינע מיט די אנדערע. עס איז דא ווי דער מזיק דארף טראכטן, און עס איז דא וואס דער ניזק דארף טראכטן. עס איז צוויי וועלטן, צוויי מחשבות אינגאנצן. בשעת מען קוקט מצד די וועלט פון דעם מזיק, דער וואס האט געטאן א שלעכטע זאך איז כמובן וגם פשוט, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן בחירה, און דו האסט געקענט בוחר זיין נישט זיין א שליח פאר דעם אייבערשטן צו טאן דעם ענין בלתי רצוי, ווארום הרבה שלוחים למקום, דער אייבערשטער קען טרעפן כל מיני שלוחים, ווער זאגט אז דו דארפסט זיין דער שליח צו טאן אטא דעם ענין בלתי רצוי? און דאס וואס דו האסט בוחר געווען טאן אטא דעם ענין בלתי רצוי, דאס איז א ענין שלילי, און דו דארפסט אויף דעם תשובה טאן, דאס איז בנוגע דעם מזיק. אבער בנוגע דעם ניזק, ער דארף קוקן אויף דעם זיין קשר מיטן אייבערשטן, אט אט דער ענין וואס דא האט זיך אויפגעטון, די פעולה וואס דא איז ערשט געשען, וואס א פעולה בלתי רצויה, דאס איז געקומען אינגאנצן פון דעם אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער האט מיר דאס געשיקט כדי צו מיר מזכך זיין, מתקן זיין, תשובה וכיוצא בזה, די סיבות פארוואס דער אייבערשטער האט דאס געטון, וואס דאס איז דעמאלט איז זיכער אינגאנצן כולו טוב. איז במילא ווי קען איך ווערן אין כעס בשעת איך זאג איך ווער אין כעס אויף יענעם איז דער טייטש אז איך האב פארלארן די אמונה און איך מיין אז יענער איז א באלעבאס אויף מיר און יענער קען זיך פארטשעפען מיט מיר און יענער קען מיר טון אן ענין בלתי רצוי בשעת א איד וואס ער האט אמונה פשוטה און ער ווייסט אז אלץ נעמט זיך פון דעם אייבערשטן איז ביי אים א דבר ברור אז אט אזא ענין קומט נישט קומט אינגאנצן פונעם אייבערשטן און ווי דער אלטער רבי ברענגט דארטן די דוגמא אין פרק כ"ה אין אגרת הקודש בנוגע צו דוד המלך אז בשעת דוד המלך איז געגאנגען אין גאס איז אנטלאפן יא און דעמאלט איז געווען איז געשטאנען דארטן דער דער דער פון די ראשי סנהדרין יא שמעי בן גרא און שמעי בן גרא קללני קללה נמרצת האט גערעדט שארפע זאכן און בלתי רצויים און זיי האבן אים געוואלט די עבדים האבן אים געוואלט שלאגן אדער הרגענען און דוד המלך האט זיי געזאגט זיי זאלן גארנישט טון צו אים כי הוויה אמר לו קלל דער אייבערשטער האט אים געשיקט וואס האט דער אייבישטער געשיקט? דער אייבישטער האט געהייסן שמעי בן גרא גיין זאגן דוד און ער האט געזאגט? זיכער נישט! נאר וואס? ביי דוד המלך איז געווען אפגעלייגט בפשטות און באמונה פשוטה אז דער דבר הווי' וואס איז מהווה ומחיה ומקיים בכל רגע ורגע, ער האט זיך מתלבש געווען אין שמעי בן גרא און דאס האט געמאכט אז שמעי בן גרא זאל קענען זאגן אט אט די ווערטער, איז במילא קומט עס פונעם אייבירשטן, און אז ס'קומט פונעם אייבירשטן איז דאס א זאך צווישן אים מיטן אייבירשטן, איז דאס זיכער א דבר לטובה. אט דאס וואס שמעי בן גרא דארף טאקע מכפר זיין אויפן חטא וואס ער האט בוחר געווען זיין א שליח, דאס איז א ענין פארבונדן מיט שמעי בן גרא, דוד המלך האט עס נישט. און אויף דעם יסוד זאגט דער אלטער רבי דערפאר כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, בשעת א איד דערהערט אט אט די נקודה, וואס דאס איז א נקודה יסודית פון אמונה פשוטה, איז נישט נאר אז איך קען נישט

אז ס'איז מיינע א טובה דארף איך יענעם אפדאנקען אויף די טובה וואס ער האט מיר געגעבן, און אט אט דער חשבון האט יוסף הצדיק געגעבן צו פארשטיין צו זיינע ברידער, ער זאגט צו זיינע ברידער, אתם חשבתם לרעה, אין הכי נמי, איר דארפט טאקע תשובה טון, און דאס איז טאקע געווען דער סיפור הדברים וואס מען געפינט אז יוסף הצדיק, יע, דער חלק פון די גרייסקייט פון יוסף הצדיק איז געווען אז ער האט געוואלט העלפן זיינע ברידער צו תשובה טון, יא, ווי דער אלשיך איז מבאר, אז מיט נאך כמה מפרשים, אז דאס וואס מען געפינט אז אין די ער אז בשעת ס'איז געווען די ערשטע מאל וואס די ברידער זענען געקומען צו יוסף, האט זיי יוסף זיך געפירט צו זיי בדרך קשה, און ער האט זיי געשריגן מרגלים אתם, וכו' מיט די גאנצע ענין וואס די תורה דערציילט, איז דאס נישט געווען סתם צו זיי מצער זיין חס ושלום, פונקט פארקערט, דאס איז געווען לטובתם, ער האט געוואלט ביי זיי פועל זיין א תיקון אויף זייער חטא. מעורר זיין לתשובה ווי גלייך האט מען געזען טאקע אז דאס האט ביי זיי מעורר געווען לתשובה אבל אשמים אנחנו וואס דאס איז געווען די התעוררות לתשובה וואס זיי האבן געהאט יעמאלט ווי ס'שטייט אין די פרשה איז במילא פון דעם פארשטאנדיג אז יוסף הצדיק איז כל עניינו געווען ער האט געזען אז דא איז געווען אתם חשבתם לרעה און איר דארפט טאקע תשובה טון אבער אלוקים חשבה לטובה דער חשבון ווי איך דארף טראכטן אין דעם איז דאס אלקים חשבה לטובה, דער אייבישטער האט געוואלט צוברענגען דווקא לטובה, און די טובה איז געווען סיי פאר די וועלט אז יוסף האט זיי געקענט העלפן בימי הרעב, סיי פאר די ברידער אז יוסף האט זיי געקענט געבן צו שפייזן און עסן און אראפברענגען זיי אין מצרים בדרך כבוד, און סיי פאר יוסף'ן אליין וואס וישימני אלקים לאב אז דורך דעם איז ער געווארן א משנה למלך און ער איז צוגעקומען זיין גדלות סיי בגשמיות סיי ברוחניות, וואס יוסף הצדיק דורך די אלע יסורים איז ער נתעלה געווארן צו א גאר א הייכע מדריגה פון צדיק יסוד עולם דורך די זכות פון זיינע ברידער איז במילא נישט נאר איך בין אייך מוחל נישט נאר איך קען נישט האבן אויף אייך קיין קפידא איז במילא חס ושלום נאר אדרבה ויכלכל ער האט זיי געגעבן און געגעבן זיי און געפילט זיך א בעל חוב צו זיי אז לגמול לחייבים טובות וואס על פי זה איז פארשטאנדיג דאס וואס דער אלטער רבי זאגט אין תניא. דער אלטער רבי מיינט נישט צו זאגן אז יעדער איד קען זיין במדרגתו של יוסף הצדיק. ער זאגט נישט להיות כיוסף, ער זאגט ללמוד. מען דארף זיך לערנען פון דא, פון די הסברה פון יוסף. וועסט אויך אריינקוקן אין די סדרה, און דו וועסט זען וואס יוסף איז מסביר די ברידער, אטא דעם הסבר איז א הסבר וואס יעדער איד קען דאס פארשטיין, און יעדער איד קען דאס זען בחייו אליין אויכעט. דער הסבר איז דאס איז דער זעלבער הסבר בשעת יעדער איינער פאסירט אין לעבן עניינים וואס יענער וואס האט זיך געטשעפעט מיט מיר און געטאן צו מיר ענין בלתי רצוי ווי אזוי קען איך פועל זיין אויף מיר אז איך זאל אים מוחל זיין נישט נאר מוחל זיין נאר מוחל זיין בלב שלם און אים נישט צוריק געבן כפעלו און נישט נאר דאס נאר זיין גומל חיבה יתירה נודעת לו לגמול לחייבים טובות ווי קען איך צוקומען צו

נאר מ'זאל זיין גומל חסד וחיבה יתירה, אט דאס לערנט מען ארויס דווקא פון יוסף הצדיק, וואס מצד אט דעם טעם איז יוסף הצדיק ווערט אנגערופן אט דער יוסף פון כללות עם ישראל, וואס מען זעט אז אידן ווערן אנגערופן על שם יוסף, בפרט בזמן הגלות.

און ער האט אכטונג געגעבן, און ער האט זיי מכלכל געווען, אין די זמני הרעב און די זמני הגלות, וואס פון דעם איז אויכעט א איד בזמן הגלות לערנט זיך ארויס פון יוסף, ווי אזוי דארף זיין די הנהגה. וואס וויבאלד אז ווי ס'שטייט אין די גמרא, אז דער טעם פון דעם גאנצן ענין הגלות איז דאך מצד דעם העדר אהבת ישראל, ווי די גמרא זאגט אין מסכת יומא, אז שנאת חינם דאס איז געווען די סיבה אויף חורבן בית המקדש, און ווי די גמרא דערציילט אין מסכת גיטין צוליב קמצא ובר קמצא איז חרוב בית המקדש, דאס הייסט אז ס'איז געווען א ענין פון קנאה ושנאה ותחרות, און דאס האט גורם געווען א ענין פון חורבן בית המקדש, איז פון דעם פארשטאנדיג אז בשעת מען געפינט זיך אין גלות, און מען וויל אין גלות אריינברענגען די גאולה, און מהפך זיין יא די חשך הגלות צו די גאולה, דארף מען זיין ללמוד מיוסף עם אחיו, זיך אויסלערנען ווי אזוי דארף זיין, נישט נאר זיך קענען. איבערקומען די כעס אין א קפידא חס ושלום, נאר נאכמערער, לגמול לחייבים טובות, און ללמוד מיוסף עם אחיו ווי אזוי דארף זיין די הנהגה. פאראן א זייער א געשמאקער מדרש, בהמשך צו אטא דעם ענין, איז פאראן א מוראדיגע מדרש, די מדרש אין שיר השירים. דער מדרש אין שיר השירים זאגט, מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי. זאגט דאך דער מדרש. וואס זאגן אידן צום אייבערשטן? איז דאך שיר השירים, דאס איז חתן וכלה, אידן זענען די כלה, דער אייבערשטער דער חתן, און דער כלה זאגט צו דעם חתן, כנסת ישראל זאגט צו הקדוש ברוך הוא, מי יתנך כאח לי, אז דער אייבערשטער דער חתן זאל זיין ווי א ברודער, יונק שדי אמי, זאגט דער מדרש וואס איז דער פשט? אז דאס גייט אז אידן זאגן צום אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל זיין צו אידן אזוי ווי יוסף הצדיק לאחיו. דאס הייסט אז אזוי ווי עס איז געווען ביי יוסף הצדיק וואס יוסף הצדיק איז הם גמלו רע זיי האבן זיך געפירט שלעכט צו אים והוא גמלם טוב ער האט זיך געפירט גוט וואס אין דעם איז דא די אלע פרטים ערשטנס דער יוסף הצדיק האט נישט געהאט אויף זיי קיין קפידה צווייטנס האט זיי מוחל געווען דריטנס האט זיי מגלה געווען די פנימיות אז דאס גופא וואס האט אזוי געווען די הנהגה רעה דאס געווען כדי אז שפעטער זאל ארויסקומען פון דעם גאר א טובה און בדרך ממילא האט ער מהפך געווען דעם רע לטובה, און דערפאר איז די הנהגה געווען פון יוסף פון פון נישט נאר האט זיי מוחל געווען בלב שלם נאר בחיבה יתירה נודעת לו, ער האט זיי געגעבן און נאך בהרחבה ויכלכל אותם, איז אט א די אלע עניינים זאגן אידן צום אייבערשטן, יש מי יתן חוקי אוכלי כיוסף לאכול, אז הגם אז מיר האבן זיך נישט געפירט כדבעי למעבד. פון דעסטוועגן דער אייבישטער זאל זען די פנימיות, וואס בפנימיות א איד איז וויל דאך טון נאר רצון עליון, און אפילו אז א איד איז דורכגעפאלן דעם רצון עליון, איז אבער הוא חשב לרע והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, אז דורך די אט דעם וואס א איד טוט תשובה, איז ווערט דאך א יתרון האור מן החשך, יא בעלי תשובה גדולים יותר מצדיקים גמורים מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים אין יכולים לעמוד שם, און דורך תשובה איז דאך די גמרא זאגט תשובה מאהבה איז זדונות נעשים לו כזכיות,

כדי צו פועל זיין ביי דעם אייבערשטן אט דעם ענין, דארף זיין ביי אונז אויכעט די הנהגה פון מידת הרחמים, און מידת הרחמים אינעם גרעסטן קצה, פון מוחל זיין בלב שלם, אין דעם אופן ווי מען לערנט פון יוסף הצדיק, יא לגמול לחייבים טובות, וואס דורך דעם קען מען טאקע צוקומען און בעטן ביי דעם אייבערשטן, און בעטן בכל התוקף אז דער אייבערשטער זאל זיין תן חוקי אוכלי, אז דער אייבערשטער זאל מוחל וסולח זיין אידן, און והוא והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו והוא יפדה את ישראל מכל צרותיו, אז ביי אידן זאל טאקע זיין גוט, און גוט סיי בגשמיות סיי ברוחניות, און ס'זאל שוין גענדיגט זיין די חשך הגלות און מ'זאל זוכה זיין שוין צו די גאולה שלימה, און ווי ס'שטייט אין היינטיגע סדרה, דער לא יסור שבט מיהודה ולו יקהת עמים, אז מ'זאל זוכה זיין זען טאקע די גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו.